שלום וברכה צו א משהו מער, נאמבער צען. פרעזידענט ביידען'ס אינפערסטראקטשער ביל איז ענדליך באשטעטיגט געווארן דורכן סענאט, אבער די מערכה און די קריגערייען און די פארהאנדלונגען דערוועגן זענען נאכנישט פארטיג. ס'וועט נאך נעמען צייט אפילו אויב ס'וועט געלונגען למעשה צו אזוי אנקומען צו פרעזידענט ביידען'ס טישל וואו ער זאל קענען אונטערשרייבן דעם ביל און מ'זאל זיך קענען נעמען צו די עבודה. וועט אין בעסטן פאל נאך נעמען א שיין ביסל צייט. אינעם סענאט אליין האט עס אריינגעצויגן די ביל און די צדדים, די טענה'רייען און די פארהאנדלונגען דערוועגן און ארום דעם האבן זיך געצויגן איבער א לענג פון איבער פופציג שעה, און די פרטים נעמען שוין אויף גאנצע צוויי טויזנט זיבן הונדערט זייטן. ס'איז א שאנק מיט ביכער. די ביל קומט אויכעט מיט א טייערן פרייז, מען רעדט פון א טריליאן דאלער. א טריליאן דאלער איז גאנץ א באלעבאטישע סכום געלט, און לאמיר נאך, נאך פארן געלט, די ציפער אליין איז אויסטערליש, ציילן ביז א טריליאן וואלט גענומען א קארגע צוויי און דרייסיג טויזנט יאר. אבער די פעדעראלע רעגירונג פון די פאראייניגטע שטאטן האט געלט, און אויב האט זי נישט, בארגט מען. יא, דאס טוט מען שוין פאר יארן לאנג, און דאס האט מען טוהן יעצט אויכעט. סאו די אינפערסטראקטשער ביל, בעצם די נאמען אינפערסטראקטשער רעדט פון ראודס, ברידזשעס, טונעלס, און אזעלכע זאכן, גאסן, דאס איז בדרך כלל אריינגערעכנט אינעם ווארט אינפערסטראקטשער. די ביל איז אבער א חידוש, עס איז א חידוש מיט דעם אז אין אינפערסטראקטשער איז דא אריינגערעכנט זאכן וואס האבן ווייניגער שייכות מיט לופטפעלדער און מיט ראודס און מיט הייוועיס, און אויכעט אזעלכע זאכן ווי קלין ענערדזשי, דאס איז ענערדזשי וואס פארפעסטעט ווייניגער די לופט פון די וועלט, ס'נעמט אויך אריין אזעלכע זאכן ווי שנעלע אינטערנעט און אנדערע פרטים וואס האבן בעצם ווייניג שייכות מיט די טראדישענעל משמעות, די טראדישענעל טייטש פונעם ווארט אינפערסטראקטשער, און דאס איז טאקע געווען איינע פון די שטארקע סיבות וואס איבער וואס מ'האט זיך געטענה'ט איבער וואס מ'האט זיך געקריגט. וויפיל פון דעם ביל זאל גיין פאר וואס? רעכטס האט מער געוואלט אז ס'זאל גיין פאר קאנקריט, ממשות'דיגע, טרעדישענעל אינפערסטראקטשער, ברידזשעס, הייוועיס, עירפארטס און אזוי ווייטער, און לינקס האט געוואלט אז מער געלט זאל גיין פאר די דורכזיכטיגע אינפערסטראקטשער, די נישט אנטאפעוודיגע אינפערסטראקטשער, ס'הייסט למשל, צוצושטעלן מער קלין ענערדזשי און אז זאכן וואסער און אנדערע מאטריאלן זאלן זיין געזונטער, און אינטערעסאנט וויאזוי דאס איז אנגעקומען, אפשר קומט מען א שכח דא פאר קאוויד, אבער למשל אז מען זאל צושטעלן די פעדעראלע רעגירונג זאל סובסידייזן ס'הייסט צאלן שטיצן מיט געלט קאמפאניס וואס זאלן אויפבויען אן אינטערנעט אינפראסטרוקטור אז מער ארעמערע געגנטן און פלעצער די רורעל אמעריקע ווי מען רופט עס. ווי מענטשן וואוינען ווייט אפגערוקט איינער פונעם אנדערן אז דארטן זאל אויכעט זיין היי ספיד אינטערנעט און זיי זאלן האבן מער צוטריט דערצו, און ווי אזוי קומט עס אן צו אינפערסטראקטשער ווייל די מציאות איז, ס'איז א שטיקל פשעטל, אז לכבוד איינע פון די תוצאות פונעם יעצטיגן קאוויד מצב וואס הערשט אין אמעריקע און בכלל אויף די וועלט איז אז מענטשן קומען און גייען ווייניגער און מער זאכן ווערן דורכגעפירט דורכן קאמפיוטער פונדערהיים איז מיר דאס מיינט אויכעט ארבעט, מענטשן וואס ביי וועם ס'איז שייך די דזשאב לאט עס אז זיי מוזן נישט ממש קומען צום פלאץ ווייל נארמאלערווייז דארף מען דאך יא קומען, אבער ס'איז ארבעט וואס קען דורכגעפירט ווערן רעמאוטלי פון א דיסטענס, איז די מענטשן בלייבן ארבעטן אויף וויפיל מ'קען בלייבן ארבעטן פון שטוב כדי די ארבעט זאל זיין עפישענט אז זיי זאלן קענען טון זייערע אויפגאבעס דארף מען דאך האבן שנעלע אינטערנעט איז במילא אין א וועג איז דאס אויכעט בדרך ביי עקסטענשאן ווי מ'זאגט אלס א תוצאה א א יד פון אינפערסטראקטשער איז ווען א מענטש נוצט א ערזאץ פאר אינפערסטראקטשער ער קען נישט נוצן דעם ראוד ווייל ער קען נישט פארן צו די ארבעט וועגן די מצב מיטן קאראנע איז במילא בלייבט ער זיצן אין שטוב במילא דארף מען אים צושטעלן די די מיטלען. די כלים אז ער זאל קענען טון זיין ארבעט בעסער. יעצט אמעריקע'ס אינפערסטראקטשער און יעצט גייען מיר צוריק צו די טרעדישענעל טייטש פונעם ווארט, איז נישט אינעם בעסטן צושטאנד, און זייער אסאך פון אונז קענען דערויף מעיד זיין, מען שפירט עס אויף די אייגענע הויט אדער אויפן אייגענעם קאר און אויפן אייגענעם גוף וואס טאנצט אונטער פון די לעכער שפאלטנס און כסדר'דיגע קאנסטראקשען פראיעקטן וואס זעען אויס ווי מען לייגט לאטעס אויף לאטעס אויף לאטעס, פאר די אמעריקאנער ראודס און הייוועיס. אמעריקע איז נאמבער וואן, אמעריקע איז די ערשטע אויף די ליסטע אין אסאך לגבי א ריי מיט זאכן אויף די וועלט, אויך אריינגערעכנט ראוד קאנעקטיוויטי, דאס הייסט אז די גאסן, די ראודס, די שטראזן, די הייוועיס וואס פארבינדן איין פלאץ צום אנדערן איז אמעריקע זייער גוט אהערגעשטעלט. מען קען מיט די אמעריקאנער ראוד סיסטעם מיט די הייוועי סיסטעם קען מען כפי ערך גרינג אנקומען. פון כמעט סיי וועלכן פלאץ צו כמעט סיי וועלכן אנדערן פלאץ, על כל פנים ס'איז פון די בעסטע אין די וועלט, ווען ס'קומט אבער צו די קוואליטי פון די ראודס, צום מצב אין וואס די אמעריקאנער ראודס און הייוועיס זענען, איז די מצב שוין אביסל שוואכער. צוואנציג פראצענט פון די אמעריקאנער ראודס זענען ממש אין א שלעכטן צושטאנד, און נאך דריי און צוואנציג פראצענט זענען אין א גאנץ שוואכן צושטאנד. די זעלבע זאך מיט ברידזשעס, עס זענען דא פינף און פערציג טויזנט בריקן איבער די פאראייניגטע שטאטן וואס זענען אין א שלעכטן מצב, יעצט דאס מיינט נישט נאר אז עס איז אומבא'טעמ'ט צו פארן אויף זיי, עס איז שווער, נאר מען רעדט פון געלט וואס דאס קאסט, די שלעכטע מצב פון די ראודס און די הייוועיס מאכט לעכער אין טייערס, ס'שעדיגט די שאקס פון קארס, און די סך הכל קאסט וואס ס'קאסט אפ נישט פאר די רעגירונג נאר פאר אמעריקאנער מאטאריסטן איז הונדערט דרייסיג ביליאן דאלער יעדעס יאר, מען רעדט דא פון זאכן וואס מענטשן דארפן פאררעכטן, שאדנס וואס מאכן זיך צו קארס צו טראקס וואס קומען אלס דירעקטע תוצאה פונעם שלעכטן מצב אין וואס די ראודס געפינען זיך, קאסטן אפ אמעריקאנער בירגער, אמעריקאנער מאטאריסטן, הונדערט דרייסיג ביליאן דאלער יערליך. ווען ס'קומט צו די אמעריקאנער טרעין סיסטעם די רעילראוד אינפראסטראקטשער איז די מצב נאך ערגער און אמעריקע שטייט אויפן אכט און פערציגסטן פלאץ מען רעדט דא סיי פון די עצם מצב פון די קאנדישאן די צושטאנד פון די אמעריקאנער באנען און די באן סיסטעם ווי אויך די קאנעקטיוויטי דאס הייסט ווי גרינג אדער ווי שווער ס'איז אנצוקומען מיטן באן פון איין פלאץ צום אנדערן. די צוויי זאכן האבן אראפגעטראגן אמעריקע צום אכט און פערציגסטן פלאץ. איז די אמעריקאנער אינפראסטרוקטור, די אינפראסטראקטשער דארף א תיקון, אבער בסך הכל בערך א פיפטל פונעם אינפראסטראקטשער ביל, בערך הונדערט און צען ביליאן דאלער, וועט גיין פאר הארד אינפראסטראקטשער אזוי מ'רופט עס, עירפארטס, ראודס, ברידזשעס, און אזוי ווייטער. די איבריגע זאכן גייען פאר אנדערע זאכן וואס זענען אריינגעלייגט געווארן אין די אינפראסטראקטשער ביל אבער וואס זענען אויך וויכטיג. קען זיין ס'ווענדט זיך וועם מ'פרעגט אבער די וואס האלטן אז ס'וויכטיג ביי יענע איז עס פון גרויס וויכטיגקייט. ס'איז אבער דא א זאך וואס יעדער קען מסכים זיין. ס'איז אפשר נישט אזוי ווייט א חלק פון אינפראסטראקטשער וויאזוי אונז פארשטיי מיר אינפראסטראקטשער אבער ס'איז וויכטיג. און מ'רעדט דא פון דעם וואסער סיסטעם, די וואסער אינפראסטראקטשער. אמעריקע ווען ס'קומט צו די זיכערקייט און די קוואליטי, די קוואליטעט פונעם וואסער, שטייט אמעריקע אויפן דרײַ און צוואַנציקסטן פלאץ. רוב פארגעשריטענע יוראפעישע לענדער זענען פאראויס פון אמעריקע. ארום פֿינף און פֿופֿציק ביליאן דאלער פון דעם טריליאן דאלערדיגן ביל וועט גיין פאר וואסער אינפראסטראקטשער. דאס נעמט אריין אזעלכע זאכן ווי ערזעצן פייפּס וואס זענען געמאכט פון לעד, היינט ווייסט מען שוין אז לעד איז זייער נישט געזונט פארן מענטש, און בכלל צו פארבעסערן די קוואליטעט פונעם וואסער, עס זאל זיין ריינער און געזונטער, און אפשר אפילו אויך געשמאקער צו טרינקן. און נאכדעם איז אויך אין דעם ביל אריינגערעכנט א. למעשה איז געווידמעט געווארן דרײַ און זיבעציק ביליאן דאלער פאר וואס מען רופט מיטן כללית'דיגן נאמען קלין ענערדזשי, הגם. פרעזידענט ביידען וואס האט געמאכט דאס פאר א וויכטיגע קאמפיין אישו, די זאך פון גרין ענערדזשי, נוצן ענערדזשי, נוצן די כח וואס מען נוצט צו צו פארן צו דרייווען צו טון כל מיני זאכן מיט וואס נעמען אריין מאשינען אז דאס זאל זיין ריינער און ווייניגער פארפעסטן די לופט און מער בידידות מער פרענדלי טאווארדס די ענווייראמענט איז ביידען האט געוואלט דא באקומען פאר דעם צוועק איבער הונדערט ביליאן דאלער אבער ווי געזאגט ס'איז דאך דא דא נאך א צד און פארהאנדלונגען מיינט אז מען דארף קומען צו א פשרה און א פשרה מיינט אז יעדער דארף אביסל נאכגעבן און מען טרעפט זיך ערגעץ אינמיטן, איז געבליבן א סכום פון דרײַ און זיבעציק ביליאן דאלער וואס גייט גיין איבערצומאכן אדער איבערצופרישן די אמעריקאנער פאוער ליינס די וואס שטעלן צו עלעקטריציטעט אז ס'זאלן זיין מער עפישענט אז מ'זאל קענען טון מער מיט ווייניגער עלעקטריזיטי און אויכעט אז א חלק וואס מער פון די אמעריקאנער טרענזיט טרענספארטעישן סיסטעם זאלן אריבערגיין אויף עלעקטריזיטי במקום געז. אדער אויל, ווי אויכעט צוצושטעלן מער טשארדזשערס פאר קארס וואס פארן אויף עלעקטריק. עלעקטערישע קארס דארפן דאך געטשארדזשט ווערן, זיי לויפן אויף בעטעריס, אז די פעדעראלע רעגירונג זאל צושטעלן א גרעסערן צאל פון קאר טשארדזשערס אז די זאל זיין מער אינסענטיוו פאר די וואס האבן אזעלכע קארס, אדער ס'זאל זיין מער אינסענטיוו פאר מענטשן צו קויפן אזעלכע עלעקטריק קארס, און די וואס האבן זאל זיי זיין גרינגער צו נוצן דורך האבן עוועילעבל מער טשארדזשערס. איז די אינפראסטראקטשער ביל ווי געזאגט ס'איז דורכגעגאנגען זייער אסאך טענה'רייען און מניעות און ס'איז נאך ווייט פון פארטיג הגם ס'איז יא שוין איבערגעקומען א גרויסע שוועריגקייט און ס'איז שוין זיכער נאנטער ווי ס'איז געווען פריער מיט אפאר וואכן צוריק ס'איז נאנטער צו ווערן פארווירקליכט מען זאל עס קענען אנפאנגען פלאנען און טראכטן פון ארויסטראגן מכח אל הפועל אבער מ'איז נאך נישט דארטן. מ'איז נאך נישט דארטן, און ווי זאכן גייען אין אמעריקע און בכלל יעדע זאך וואס נעמט אריין ביוראקראטיע, קען דאס נעמען א שיין ביסל צייט ווילאנג אמעריקע וועט זיך נעמען צו דער ארבעט. אין אמעריקע נעמט מען זיך צו די ארבעט, און אין ארץ ישראל האלט מען אינמיטן אוועקלייגן די גראב מאשינען און די אלע אנדערע צוגעהערן פון אגריקולטור, פון אגריקולטשור. ס'איז ערב שבת אויף די וועלט, ס'קומט שמיטה א שבת יאר פאר די ערד, ס'דארף ריען, און אידן וואס ווילן נאך א טייל ווילן נאך אריינכאפן צו קויפן א בוים, א בוים וואס וועט זיין זייערס דורכאויס די שנת השמיטה פון תשפ ב, אז ווען ס'ווערט הפקר זאל עס זיין זייער מצוה, זיי זענען מפקיר זייער בוים. קענען קאלן נײַן וואן פֿור פֿײַוו סעווען פֿײַוו טו פֿור וואן טרי. מען האט די געלעגנהייט נאך צו קויפן א וויינשטאק אין א כרם, די וויינשטאק די גפן וועט זיין הפקר, הפקר מיינט מען אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק עברי און טייטש הפקר אז די פרוכט בלייבט אויף די ביימער און ווער ס'וויל קען אריין קומען נעמען, נײַן וואן פֿור פֿײַוו סעווען פֿײַוו טו פֿור וואן טרי. ברכה און הצלחה.